איז רש"י זאגט אין די רמז ן וועט זען אין עמוד ב' אז ס'איז לכאורה א סתירה די צוויי משניות'ן, און ס'איז דא דא א חידוש און מ'וועט זען אין עמוד ב'. נאך א הלכה, המעובה כמין בית האט געלייגט אסאך סכך און ס'איז גראב אזוי ווי א שטוב, אף על פי שאין הכוכבים נראין מתוכה, כשרה. איז די גמרא מברר מאי מדובללת. ברענגט די גמרא צוויי גענג, אמר רב סוכה ענייה, אז ס'דא ווייניג סכך, רשי זאגט דא אסאך לופט אבער ס'איז נישטא קיין דריי טפחים נאכאנאנד פון לופט, ווייל טאמער ס'דא דריי טפחים פסל'ט עס די גאנצע סוכה האט מען שוין געהאט געלערנט, אבער פונדעסטוועגן וויבאלד ס'איז צילתה מרובה מחמתה איז כשר. ושמואל אמר ס'מיינט צו זאגן קנה עולה וקנה יורד. איין קנה איז אונטן, איין קנה איז איבער דעם. אזוי קנה עולה קנה יורד, און רש"י זאגט אז ממילא גייט אריין די זון פון צווישן די קנה'ס, און ס'איז באמת חמתה מרובה מצילתה. אבער דא איז דא א חידוש, אז מיר קוקן אן כאילו די סכך איז גלייך איינע לעבן די צווייטע, און דענסמאל וואלט דאך געווען צילתה מרובה מחמתה, איז שוין יעצט אויכעט כשר, אבער ס'איז דאך א חידוש. איז די גמרא מסביר ווי יעדער איינער לערנט די משנה. רב תנא חדא, די משנה רעדט פון איין מעשה. ושמואל תנא תרתי, די משנה רעדט פון צוויי דינים. רב תנא חדא, סוכה מדובללת. מאי מדובללת? מדולדלת, לשון דלות, עניות. אבער, פירט אויס די משנה, שצילתה מרובה מחמתה איז כשרה. זאגן די ראשונים וואס דער חידוש? אז אפילו מ'וואלט געקענט מיינען אז ס'איז אזוי ווייניג ס'איז פונקט אזוי צילתה מרובה מחמתה, ס'וועט קומען איין ווינט וועט עס ווערן אויס סוכה, מ'האט נישט מורא, כל זמן ס'איז צילתה מרובה מחמתה איז כשר. און שמואל תנא תרתי אז צוויי דינים מיינט די משנה. מאי מדובללת מבולבלת אז ס'ליגט נישט אין איין פלאץ דער סכך איינע העכער איינע נידריגער. ותרתי קתני. סוכה מבולבלת היא כשרה, און אויכעט אזא סוכה ענייה וואס לויט רב דאס מיינט די רישא, דאס מיינט די צווייטע הלכה אין די משנה, ושצילתה מרובה מחמתה אפילו ס'איז פונקטליך אזוי ס'איז ארעמע סכך, כשרה ביי ביידע אופנים. אמר אביי, לא שנו דער חידוש וואס שמואל זאגט אז מדובללת איז א כשר'ע סוכה, דאס הייסט איינער גייט אראפ איינער גייט ארויף, מבולבלת, אלא שאין בין זה לזה שלושה טפחים, אז ס'איז דא א קנה און א קנה איבער, א קנה אונטן און א קנה איבער, אבער ס'איז נישטא קיין דריי טפחים צווישן, ממילא זאג איך לבוד ס'איז כאילו איינע לעבן די צווייטע, און ווען ס'וואלט געווען איינע לעבן די צווייטע וואלט געווען צילתה מרובה מחמתה, איז שוין יעצט אויכעט כשר. אבל יש בין זה לזה ג' טפחים, וואס איך קען שוין נישט זאגן לבוד, פסולה, ווייל איך קען נישט מחבר זיין די ביידע סככים די אייבערשטע מיט די אונטערשטע. לייגט צו רבא אמר רבא, אפילו יש בין זה לזה שלושה טפחים נמי לא אמרן. אז ס'איז זיך נישט מצטרף, אלא שאין בגגו טפח. די אייבערשטע קיינות זענען שמאלער ווי א טפח. אבל יש בגגו טפח די אייבערשטע איז כאטשיג א טפח אדער מערער, כשרה דאמרינן חבוט רמה. ס'א הלכה למשה מסיני, זאגט רשי ביי מחיצה האט מען געלערנט, גוד אחית, כאפ אן די מחיצה און צי עס אראפ, ביי מחיצה האב איך וואס צו אנכאפן, דער ראש, די מחיצה בלייבט אויבן, און איך צי עס אראפ, איך בין עס מרחיב ביז אונטן, רופט מען עס חב א א גוד אחית גוד משוך און צי אראפ. אז דא דער דארף אראפלאזן די גאנצע קורה, רופט מען עס חבוט, ס'אויכעט א הלכה למשה מסיני, אז ברגע ס'ברייט א טפח, ביי ווייניגער נישט, זאג איך איך לאז עס אראפ און אפילו ס'איז אסאך העכער, זאג איך איך לאז עס אראפ ביי די רווחים צווישן די צוויי אונטערשטע סככים וואס איז דא פון די זייט און פון די זייט,

א מענטש האט געבויעט צוויי שטאק, האט געבויעט די אונטערשטע שטאק, די אייבערשטע שטאק, אבער האט נאר אנגעהויבן צו צוגרייטן דעם דאך. ווי אזוי מאכט מען דעם דאך? מען לייגט קורות, מיט רווחים צווישן די קורות, און אויף די קורות לייגט מען נסרים, אויף די נסרים לייגט מען פאלעטע, מעזיבה, אזוי ווערט עס א דאך. ער האט נאכנישט געמאכט די מעזיבה, און האט אויך נישט געמאכט די נסרים, די נסרים און מעזיבה מאכט מען בדרך כלל צוזאמען. איז דא דא נאר די קורות, די קורות פון די ערשטע שטאק, וואס דאס איז די די כיפה פון די אונטערשטע שטאק, און די דר'ערד פון די אייבערשטע שטאק, און די קורות פון די אייבערשטע שטאק וואס אויף דעם גייט ער מאכן דעם דאך. איז קורות הבית והעליה שאין עליהם מעזיבה, נישטא נישט קיין פאלעטע און נישט קיין נסרים פארשטייט זיך. והן מכוונות. דאס הייסט אזוי, די קורות פון אונטערשטע שטוב, מיט די קורות פון די אייבערשטע שטוב איז איינע אונטער די צווייטע. איז וועט זיין טומאה תחת אחת מהן, די אלע קורות האט א ברייטקייט פון א טפח וואס דאס איז דער מינימום פאר אוהל המת פאר יעדער אוהל, איז טאמער ס'איז דא אונטער די אונטערשטע קורות, די קורות פון די שטוב, איז דא עפעס א טומאה אונטער איינע פון די קורות, איז תחתיה טמא, אלץ וואס ס'ליגט אונטער די קורה, אין די אנדערע זייט פון די קורה אפילו ס'רירט נישט אן דעם מת, איז טמא בטומאת אוהל המת וואס ליגט אונטער איין דאך, סיי ס'ליגט דארטן כלים צו אוכלים צו א מענטש. וועט זיין ס'ליגט א טומאה בין התחתונה לעליונה צווישן די אונטערשטע נסר די קורה מיט די אייבערשטער קורה, איז ביניהם טמא אלס וואס ס'ליגט צווישן איז טמא. אבער די גאנצע שטוב, די גאנצע עליה, אין פריערדיגן אופן אויכעט, איז טהור, ווייל ס'איז נישט איין גרויסער דאך דא רווחים צווישן די קורה ס'דא רווחים וואס איז נאכנישט אנגעפילט מיט די נסרים. וועט זיין על גבי העליונה, וואס איז א פשוטע הלכה און מ'רעדט אויס אלע סארטן אופנים. אז ס'ליגט א טומאה איבער די צווייטע שטאקעדיגע קורות, איז כנגדו עד לרקיע טמא ווייל ס'איז נישטא עפעס א עפעס א חציצה צווישן, וואס ס'ליגט איבער דעם ביזן הימל איז טמא. און וואס ס'ליגט אין שטוב, וואס ס'ליגט אונטן אין די עליה, איז טהור פארשטייט זיך. דאס איז אלעס ווען די קורות איז ממש איינע אונטער די צווייטע צווישן די רווחים, איז יעדע קורה איז א אוהל פאר זיך. און ווי וועט זיין אז ס'איז געווען אויסגעשטעלט, היו העליונות כבין התחתונות, ס'איז דא די אונטערשטע קורות, דא די אייבערשטע קורות. דער רווח צווישן די אונטערשטע, פונקט אנטקעגן דעם רווח איז דא אויבן די קורות פון די אייבערשטע, איז אויסגעשטעלט אז די רווחים צווישן אונטערשטע איז אנגעפילט איבער דעם מיט די קורות פון די צווייטע שטאק. איז טומאה תחתיהן אוואו די טומאה וועט נאר זיין אין די שטוב, איז תחת כולן טמא. פארוואס? ווייל איך זאג חבוט רמי, איך זאג אז די אונטערשטע מיט די אייבערשטע קורות ליגן כאילו צוזאמען, ווייל איך לאז אראפ די אייבערשטע קורות פון די עליה, און דאס פילט אן די רווחים צווישן, און ווערט עס כאילו איין גרויסער דאך, די רווח איז געווען פונקט ווי די רוחב פון דעם קורות ווי מ'וועט זען, אז ס'געווען קורות פון א טפח מיט א רווח פון א טפח, איז דער אייבערשטער קורה איז אויכעט א טפח און ס'לאזט זיך אראפ, ווערט דא א גלאטער דאך. ממילא איז איין גרויסער אוהל, איז אוואו די טומאה וועט נאר ליגן, איז אלעס וואס ס'ליגט אין דעם שטוב איז טמא. אפילו למעשה, איצטער אין דעם מצב איז עס נאך נישט איין דאך, אבער מיר זאגן חבוט רמי ס'ווערט כאילו איין דאך. ווי וועט זיין אז ס'ליגט א טומאה על גביהן, אויף די קורות ליגט א טומאה, איז כנגדו עד לרקיע טמא, ווייל איבער דעם איז נישטא קיין חציצה. אזוי האבן מיר געלערנט א משנה אין מסכת אהלות.

אבער טאמער ס'דא א טומאה צווישן די קורות, ועל גביהן אדער איבער די קורות, איז טהור, ווייל מ'זאגט נישט אז ביידע קורות ווערן איינס, ווייל ברגע די אייבערשטע איז ווייניגער ווי א טפח לאזט זיך עס נישט אראפ. אלמא וואס זעהן מיר דא, כי אית ביה טפח אמרינן חבוט רמי, וכי לית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי, שמע מינה, פון דארט האט עס רבא גענומען. יתיב רב כהנא, וקאמר להא שמעתא, ער זאגט אלץ איבער וואס רבא האט געזאגט.

זאג איך לבוד און כאילו ס'רירט זיך אן, אינו צריך להביא קורה אחרת. אבער טאמער די רווח איז שלושה, צריך להביא קורה אחרת. רבן שמעון בן גמליאל אומר ער דינגט זיך ער האלט אז לבוד איז נישט ביז דריי טפחים נאר ביז פיר טפחים. איז פחות מארבעה טפחים זאג איך לבוד, אין צריך להביא קורה אחרת. טאמער ס'ארבעה טפחים דער חלל, איז צריך להביא קורה אחרת. וכן שתי קורות המתאימות. מ'האט געהאט דערמאנט די קורה דארף זיין ברייט א טפח. פארוואס זאגט רשי דער חשבון איז דארף אויסקוקן אזוי ווי א בנין. א בנין דארף זיין עס זאל האלטן כאטשיג א אריח, א אריח איז א שטיין וואס איז א חצי לבנה. א לבנה איז דריי טפחים אויף דריי טפחים, אריח איז א האלבע, א האלבע איז אנדערהאלבן אויף דריי. איז דיה לקורה אזוי די גמרא אין עירובין אז זאל זיין ברייט א טפח, אזוי קען מען לייגן א אריח לרוחבו, וואס לרוחבו איז אנדערהאלבן טפחים, שטעקט ארויס א פערטל טפח פון די זייט א פערטל טפח פון די זייט, און מען לייגט עס מיט אביסל פאלעטע קען זיך אויסהאלטן. ממילא דארף די קורה זיין כאטשיג ברייט א טפח. ווי וועט זיין אז ס'איז געווען וכן שתי קורות המתאימות

אפילו ער האט צוויי דינע קורות, נניח איין קורה איז א פערטל טפח די צווייטע איז אויכט א פערטל טפח, האט ער צוזאמען נאר א האלבן טפח. אויב ס'איז גענוג שטארק, אם מקבלות אריח לאורכו שלושה טפחים, דאס הייסט אז מ'קען אוועקשטעלן איין קורה, און די צווייטע אוועקשטעלן אביסל ווייטער, און ס'איז גענוג שטארק אז איך קען נעמען דעם אריח און עס אנשפארן, אביסל אויף די קורה אביסל אויף די קורה, און אינמיטן עט זיין א לופט זיך האלטן, אין צריך להביא קורה אחרת. ואם לאו, טאמער ס'איז נישט גענוג שטארק פאר דעם, איז צריך להביא קורה אחרת. נאך א הלכה, וואס די הלכה איז נוגע צו אונז. היו אחת למעלה ואחת למטה. די צוויי קורות, וואס יעדע איינער פאר זיך, האט נישט קיין קיין שיעור צו האלטן א קורה. האבן מיר גערעדט, אז תנא קמא זאגט טאמער ביידע צוזאמען האט א שיעור.

וואס זעהן מיר דא? הא זה וזה בתוך עשרים, אמרינן חבוט רמי. אף על גב דלית ביה טפח, ס'האט דאך זיכער נישט קיין טפח, אויב ס'האט א טפח איז גענוג איין קורה. מ'דארף דאך מחבר זיין צוויי קורות אפילו איינע פון זיי האט נישט קיין טפח. זעט מען אז מ'זאגט חבוט רמי אפילו ביי ווייניגער ווי א טפח. אמר ליה. די ברייתא דארטן מיינט נישט צו זאגן אז וועגן איין מעשה. איין מעשה וואס איז דא צוויי קורות וואס איינע ליגט גאר הויך איינע גאר נידריג, און די זאגט דיר אז די אונטערשטע זאל נישט זיין נידריגער ווי צען טפחים, און די אייבערשטע זאל נישט זיין למעלה מעשרים אמה, לויט דעם איז דא א ריזיגע רווח צווישן, מער ווי דריי טפחים, וואס מען קען שוין נישט זאגן לבוד, מען מוז זאגן חבוט. ניין. די ברייתא מיינט וועגן צוויי סארטן אופנים. אז ס'איז דא צוויי קורות וואס איינע לעבן די צווייטע, איז טאקע העכער איינע ווי די צווייטע, אבער ס'איז נישטא קיין דריי טפחים צווישן וואס איך קען זאגן לבוד.

אבל שלושה ס'דא דריי טפחים צווישן די צוויי קורות, כיון דלית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי, און ברגע ס'דא דריי טפחים איז לבוד קען איך אויכט נישט זאגן, עט טאקע זיין פסול די קורה. איז געבליבן אז אין אלע הלכות חבוט רמי זאג איך נאר ווען ס'דא א ברייטקייט פון א טפח, ממילא איז דאס וואס שמואל זאגט אז אונזער משנה רעדט זיך אז איין סכך איז העכער איין סכך איז נידריגער, כשר'ט מען די סוכה איז אין איינע פון די ביידע אופנים, אדער ס'איז נישטא קיין דריי טפחים צווישן זאג איך לבוד, אדער אז די אייבערשטע זענען ברייט א טפח,

דווקא ס'דא מער זון ווי שאטן. הא כי הדדי פונקט זון פונקט שאטן, פופציג אחוז אויף פופציג אחוז כשרה. און וואס טוט זיך דא? א סתירה אונזער משנה מיט די ערשטע משנה פון די מסכתא. זאגט די גמרא לא קשיא. כאן מלמעלה. כאן מלמטה. דאס וואס איז מדויק פון די אונזער משנה אז טאמער ס'איז פונקט האלב אויף האלב איז פסול, דאס איז ווען ס'איז אויבן. אז ס'איז דא אויבן, א קנה ברוחב א האלבן טפח נניח, און א חלל ברוחב א האלבן טפח. א קנה א האלבן טפח און א חלל א האלבן טפח. איז דענסמאל קומט אויס אז ס'דא האלב אויף האלב אויבן. איז אונטן וועט שוין זיין ברייטער. ווייל די זון ווערט ברייטער אונטן. איז דענסמאל טאקע פסול. דאס איז די די משנה ביי אונז מדייק. אז ס'דארף זיין אויבן, צילתה מרובה מחמתה דענסמאל איז כשרה. דאס וואס מדוייק אין די ערשטע משנה אז דווקא חמתה מרובה מצילתה איז פסולה אבער האלב אויף האלב איז כשר. כאן מלמטה רעדט מען אונטן.

אויב ווי ס'איז אין כוכבי חמה נראים בתוכו, ס'איז אזוי שטארק פארדעקט אז אפילו די זון, די שטראלן פון די זון גייט נישט אריין דארטן. איז בית שמאי פוסלין ווייל ס'נישט קיין סוכה, ס'אזוי ווי א שטוב, ובית הלל מכשירין אפילו ביי דעם. ביז דא איז דף כ ב.